אט דא איז כאן אויכעט המקום אויף מסיים זיין אט דאס וואס האט נאך געגעבן על כל פנים א חלק וואס האט זיך גערעדט אין פירוש רשי הקודם, אט דאס איז געווען אויף תפול עליהם עליהם אימתה ופחד, און געבראכט וואס אין מכילתא ווערט אויכעט אראפגעבראכט די זעלבער ענין אויף תפול עליהם אימתה ופחד איז אונזער גירסא אימתה על הרחוקים,

במילא רשי אין פשוטו של כתובים קען דאס נישט ברענגען, דאס קען זיין א דרש, א ראיה על דרך הדרוש, א הלכה, א רמז, אבער נישט על דרך פשוטו של מקרא. ווערט זיך אבער די שאלה, על דרך הדרש והלכה דארף מען דאך אויכעט פארשטיין וואס איז די שייכות און די ראי' פון תפול עליהם אימתה ופחד אויף דעם ענין פונעם פסוק וואס רעדט זיך וועגן ירדן. וואס אף על פי וואס איך לכאורה ניט דא איז דער ארט וואס מ'איז מפרש עניינים אין מכילתא, אט דאס וואס אף על פי כן רעדט זיך וועגן דערויף, דערפאר וואס דא איז דא א קלאץ קשיא, וכמדובר כמה פעמים, מען שפאלט א האר, און מען קוועטשט זיך אויף א דקדוק קל אדער א דקדוק שאין לו מקום, און מען פארגעסט אויף א קלאץ קשיא. וואס די קלאץ קשיא איז, אין שירת הים פאר תפול עליהם אימתה ופחד שטייט אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד און תפול עליהם אימתה ופחד, בשעת מען לערנט פשוטו של מקרא און דערנאך קומט מען צו אין ספר במדבר צום פרשה חוקת. זעט מען אז ס'איז געווען א מעשה מיט אדום, מיט מלך אדום, און משה רבינו האט געשיקט שלוחים אז מען וויל דורכגיין און מען וועט קיין זאך נישט טשעפען און מען וועט באצאלן, און מלך אדום האט זיך ניט נאר ניט דערשראקן, נאר אדרבה ער האט געזאגט, פן בחרב אצא לקראתך, און טאקע אזוי געטאן נאכער, ווי אזוי שטייט דארט אין פשוטו של מקרא. אפילו אז מען זאל זאגן אז רשי דארט דארף דאס נישט באווארענען אין תפול אין אז נבהלו אלופי אדום. דערפאר האט דער בן חמש למקרא דאס נאך נישט געלערנט בשעת ער וועט אבער קומען אין פרשה חוקת אז אדום האט זיך געשטעלט מיטן גאנצן שטורעם, פרעגט דער בן חמש למקרא ווי קומט צו אים א שטורעם עס איז דאך געווען דער ענין. וואס איז אייבער מעגליך אז אין אוז ניוול א אלוף עדעם אייבער מעגליך אז אין מראות אויף אייבער אויף אייבער מער א וואלקן קען מען נאך פארענטפערן על כל פנים בדחי ברק האט קיין ברירה נישט געהאט ער האט געהאט ער האט געווען מעלה אז ילכך תלכך השערה עס הייסט ער א סאדע אז מיט מאכן פון אים א תל איז אפילו ער איז געשטאנען בפחד האט ער אבער געטון וואס ער האט געקאנט טון, מלחמה על נפשו, ובפרט נאך אז זיין מלחמה איז נישט געווען בחרב אצא לקראתך, ער האט געשלעפט א צווייטן גוי און געזאגט צו יענער גוי זאל יענער גוי זיך איינשטעלן, בלעם בן בעור, און ער איז זיך געשטאנען אין א צד און האט אים צוגעזאגט אז דערפאר וועט ער אים געבן מלא כסף, מלא ביתו כסף וזהב, ווי בלעם האט אים געגעבן אן אנצוהערעניש. קען מען דאס פארענטפערן אלץ בנוגע אבער צו מואב, בנוגע אבער צו אדום איז א קלאץ קשיא היתכן אויב זאגט מען נבהלו אלופי אדום און דערנאך זאגט מען אז זיי געזאגט פן בחרב אצא לקראתך און ער האט טאקע אוועקגעשטעלט זיך און האט עס נישט צוגעלאזט און דא איז נישט געווען די זאך וואס ער האט קיין ברירה נישט געהאט, משה האט אים לכתחילה געזאגט אז מען גייט אים נישט אייננעמען. ס'איז מער ניט אז מ'גייט דורך דרך ארצו, ווארום, דעמאלט איז זיין א בעסערע וועג פון איזה טעם שיהיה. וכמדובר קיינער האט זיך אויף דאס ניט געשטעלט. מ'קען ניט פארענטפערן אז דאס איז דאך געווען בשעת קריעת ים סוף, משא"כ ווען אדום האט זיך געשטעלט איז געווען דרייסיג ניין יאר שפעטער אדער פערציג יאר שפעטער. ווארום רשי אליין איז סותר דעם תירוץ, בשעת רשי ברענגט א ראיה אז תיפול עליהם אימתה ופחד, פון וואנעט ברענגט רשי די ראיה דערפון וואס מען האט געזאגט אין פערציג יאר ארום האט מען געזאגט יהושע אז דאס וואס דעמאלטס האט זיך געשפאלטן דער ים סוף אט דאס האט כמעט לעמעווער גערעדט זעט מען דאך אז רשי אליין טייטשט אפ אז דער תיפול עליהם אימתה ופחד האט אנגעהאלטן גאנצע פֿערציק יאר אדער איין און פֿערציק יאר, על אחת כמה וכמה ס'האט געדארפט אנהאלטן צו מואב, און ס'האט געדארפט אנהאלטן צו אדום, און מ'זעט אז ס'נישט געווען אזוי. און דערנאך איז דאך דא נאך שינויים. וואס אין די כמדובר כמה פעמים אין פשוטו של מקרא דארף מען מער מפרש זיין ווי בשעת מען רעדט על דרך ההלכה אדער על דרך הרמז, דעמאלט איז גענוג א ווארט אדער צוויי און דערנאך זאל מען זיך הארעווען אין דעם יגעת ומצאת. בשעת מען לערנט מיט א בן חמש למקרא דארף מען אים זאגן בפשטות אלע פרטי הדברים. בשעת מ'גיט א קוק די רשי די ראיה וואס רשי ברענגט אין די מכילתא זאגט אז דאס האט געזאגט רחב צו שלוחי יהושע בשעת רשי ברענגט דעם פסוק זאגט נישט רשי ווער דאס האט געזאגט ברענגט מער נישט ווי דעם פסוק און דערפון זאל מען אפלערנען א ראיה קוקן אינעווייניג וואס וויבאלד אז די מכילתא זאגט אז דאס האט געזאגט רחב איז א סימן אז דאס איז נוגע.

וואס די מכילתא ברענגט אראפ און דערפאר איז די מכילתא מדייק און ברענגט אויכעט אראפ התחלת הכתוב אז דאס האבן געזאגט מלכי האמורי וואס לכאורה צוליב די ראיה האט ער געדארפט מער נישט ווי ברענגען אז ס'איז געווען די פחד מצד דערוף וואס מ'האט געשפאלטן ירדן וואס מ'איז דורכגעגאנגען דורכן ירדן ביבשה. וואס אט דא איז די מכילתא מדייק אז מ'זעט אז ס'איז געווען א חילוק צווישן דעם מלך און דעם עם, וואס דערמיט ער דארף דאס רשי ניט באווארענען, אט דאס וואס ער זאגט אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד, איז אלופי אדום איז דאס ניט דער מלך פון אדום, ווי מ'האט שוין געלערנט אין וישלח אז ס'איז דא א ענין, פון מלך, און דערנאך איז דא דער ענין מלוך מלך באדום, דערנאך איז דא אלופים באדום, און דערנאך איז דא דער מלך. און דערוף איז דער חילוק, אז ס'איז דא וואס קריעת ים סוף האט פועל געווען, האט עס פועל געווען אז נבהלו אלופי אדום, אבער נישט דער מלך אדום, על דרך זה, אילי מואב, אבער נישט דער מלך מואב, איז מלכתחילה קיין קשיא ניט אז מען קומט אהין צו פארוואס ער האט זיך ניט דערשראקן, אויף אים איז מלכתחילה קיין פחד ניט אנגעפאלן. פארוואס דאס גופא דארף זיך האבן א ביאור היתכן, אויב ס'דארף אנפאלן א פחד און ס'איז אנגעפאלן א פחד, איז פארוואס אויפן מלך ניט אנגעפאלן קיין פחד, איז ביי בן חמש למקרא דאס קיין קשיא נישט אזוי געווען ביי קריעת ים סוף, שרי פרעה האבן זיך דערשראקן, עם מצרים האבן זיך דערשראקן און זיי האבן געדארפט קומען צו גיין און שרייען אויף פרעה אז פרעה זאל ארויס לאזן אידן, איז דאך א סימן אז לולא זייער געשריי האט עס פרעה נישט דערנומען, מען האט געדארפט אנקומען, די חרטומים האבן געטענה'ט, שרים האבן געטענה'ט, עם האט געטענה'ט. בשעת די מכילתא וויל ברענגען א ראיה אז אויף אלעמען איז אנגעפאלן דער פחד, דערפאר ברענגט די מכילתא דעם פסוק אז מלכי האמורי האבן געזאגט אזוי. אבער רש"י אין פשוטו של מקרא איז נישט נוגע וואס מלכי האמורי האבן געזאגט, ווארום תפול עליהם אימתה ופחד איז פארבונדן מיט כל יושבי כנען. אבער דא רעדט זיך נישט וועגן דעם מלך, במילא אז רש"י האט נישט קיין ראיה, אז מלכי כנען האבן זיך נישט דערשראקן, פעלט עס נישט אין פשוטו של מקרא, ווארום פשוטו של מקרא רעדט דא משה רבינו וועגן אלופי מואב, אלופי אדום, וועגן אילי מואב און יושבי כנען, און אויף דערויף זאגט רשי אז דאס האט מען דעם פסוק אין יהושע. וואס דארטן האט מען געזאגט אז די ארמע באן וואס דאס גייט אויף יושבי כנען איז לא נותר עוד רוח באיש, וואס האט זיך געטאן מיט מלכי האמורי איז דאס נישט נוגע, און והראיה מען געפינט טאקע ביי מלך אדום האט זיך געשטעלט אנטקעגן. די מכילתא וויל ער ארויסברענגען אז אויף אלעמען איז אנגעפאלן דער פחד.

אין דער לימוד על דרך המכילתא זאגט ער אז די אימתה ופחד איז געווען אין תכלית האימה ופחד עד כדי כך אז די ערשטע ראיה איז אז אפילו א מלך האט עס דערנומען. לכאורה על פי זה ווערט זיך די שאלה נו וואס איז די ראיה פון מכילתא דארט רעדט זיך וועגן ירדן אבער מאי נפקא מינה זיל בתר טעמא. אויב מלכי האמורי האבן געזאגט אז זיי שרעקן זיך דערפאר וואס דער ירדן האט זיך געטריקנט, מען קען דורכגיין דעם ירדן, איז דערפון גופא פארשטאנדיג אז די זעלבע זאך שרעקט מען זיך בנוגע צו ים סוף? ווארום זיל בתר טעמא, וואס איז נפק"מ אויב א מלך דערשרעקט זיך פאר ירדן, דערשרעקט ער זיך פאר ים סוף אויך? דערפאר דארף אויכעט די מכילתא ברענגען אויכעט דעם צווייטן פסוק, ער קען זיך ניט באגנוגענען מיטן ערשטן פסוק, ויאמרו מלכי האמורי, נאר ווען מען איז איבערגעגאנגען דעם ירדן דעמאלט איז פעלן דער עיקר הענין אז ס'האט עפעס א שייכות צו ים סוף בכלל. נאכדערוף ווי מען ברענגט א ראיה בשעת ס'שפאלט זיך א ים א נהר איז דער פחד ניט נאר אויף די יושבי הארץ נאר אויכעט אויף די מלכים. דערנאך ברענגט מען פון דעם פסוק וויבאלד אז רחב האט געזאגט, כאטש אפילו רחב איז דאך ניט קיין מלך א איש, פון יושבי כנען, וויבאלד אבער אז זי האט געזאגט לא קמה רוח באיש מפני ים סוף, זעט מען נאך דערויף פון דעם אז מען ווייס פון דעם ערשטן פסוק אז קיין נפקא מינה נישט צווישן א מלך ביז אויך סתם עם, אז דאס וואס רחב האט געזאגט איז דאס אויכעט גוט אויף אלעמען. מה שאין כן אין פירוש רשי אין פשוטו של מקרא אויף אפטייטשן, וואס איז דער אפטייטש אין שירת הים איז די שאלה קין שטעלט זיך ניט רשי אויף דערויף דערפאר וואס אין דערויף איז ניט קיין הכרח מקען זאגן אז דאס וואס פרעה האט זיך ניט דערשראקן איז געווען מער ניט דערפאר וואס ויכבד את לב פרעה אבער אזוי על דרך הטבע וואלט ער זיך יא געדארפט דערשרעקן וואלט דאס פארענטפערט דעם מכילתא אז ס'איז נישט קיין סתירה פאר דער מכילתא, אדער מ'קען טייטשן אז ויכבד את לב פרעה איז דאך געווען נאך דער פינפטער מכה, מה שאין כן אין די ערשטע מכות איז דארטן אויכעט האבן מער די חרטומים ערשט געדארפט אריינקנעלן צו די שרי מצרים, אריינקנעלן און רעדן מיט פרעה.